בעזרת השם יתברך, מסכת שבת דף ק"ט, מיר הייבן אן דף ק"ח עמוד ב' אונטן, שלח ליה ר' ינאי למר עוקבא, איז אזוי נעכטן האבן מיר געזען אין די גמרא, די גמרא האט דן געווען לגבי קילורין וואס דאס איז א געוויסע רפואה וואס מען מאכט אויף די אויג, פארציילט אונז די גמרא שלח ליה ר' ינאי למר עוקבא, ר' ינאי האט געשיקט צו מר עוקבא, לישדר לן מר, מהנך קילורין דמר שמואל. ער האט אים געבעטן ער זאל אים שיקן פון די קילורין וואס שמואל האט אנגעגרייט, וואס טייטש שמואל, האט מען נעכטן געזען, איז געווען א גרויסער דאקטער, און במילא האט רבי ינאי געשיקט צו מר עוקבא און מר עוקבא האט זיך געדרייט ביי שמואל, האט ער אים געבעטן ער זאל אים שיקן פון די קילורין פון שמואל, ער זאל עס קענען זיך באנוצן מיט דעם פאר די אויגן, זיך קענען אויסהיילן די אויגן, איז שלח ליה, מר עוקבא האט געשיקט צו רבי ינאי אזוי, שדורי משדרנא לך. אוואדע וועל איך דיר שיקן, האסט מיר געבעטן וועל איך דיר שיקן, דלא תימא צר עין אנא, זאלסט נישט זאגן איך בין א קארגער, במילא שיק איך דיר, אלא אבער זאלסטו וויסן, הכי אמר שמואל אז שמואל האט אזוי געזאגט, טובה טיפת צונן שחרית, ס'איז בעסער אביסל קאלט וואסער אין די אויג אינדערפרי, ורחיצת ידיים ורגליים בחמין, און צו וואשן די הענט און די פיס מיט ווארעם וואסער ערבית ביינאכט, מכל קילורין שבעולם. פון אלע קילורין אויפן וועלט, וואס טייטש די רפואה די קילורין איז נאר ווען די אויג איז שוין פארשאדט וואס טייטש ווען די אויג איז שוין נישט גוט דעמאלטס דארף מען א רפואה באנוצט מען זיך מיט קילורין אבער טאמער מען וואשט זיך די אויגן אינדערפרי און די הענט און די פיס ביינאכט קומט אויס אז די אויגן הייבט ניטאמאל אן צו שאטן ס'ווערט בכלל נישט קיין פראבלעם מיט די אויג און במילא איז דאס אלץ בעסער פון די קילורין און פארדעם האט ער אים געשיקט קילורין אבער האט אים געגעבן א עצה זאל נישט דארפן צוקומען צו די קילורין זאגט די גמרא תניא נמי הכי מ'האט טאקע אזוי געלערנט אין א ברייתא, אמר רבי מונא משום רבי יהודה, טובה טיפת צונן שחרית ורחיצת ידיים ורגליים ערבית, מכל קילורין שבעולם. פארציילט די ברייתא ווייטער, הוא היה אומר, רבי מונא האט געזאגט, יד לעין תקצץ, איינער וואס רירט צו די אויג איידער ער גיסט נעגל וואסער אינדערפרי, זאל אפגעהאקט ווערן די האנט וואס האט צוגערירט די אויג. פארוואס? ווייל אזוי וועט מען באלד זען אז פאר מען גיסט נעגל וואסער איז דא אזא רוח רעה וואס איז שורה אויף די הענט וואס שאדט, טאמער מען רירט צו מיט די הענט איינע פון די לעכער פון די גוף שאדט עס פארן גוף, און במילא ענדערש די הענט זאל אפגעהאקט ווערן ווי צו רירן די אויג, יד לחוטם תקצץ, די זעלבע זאך טאמער מען רירט צו די נאז זאל די האנט אפגעהאקט ווערן, וואס טייטש מען טאר נישט צורירן די נאז פאר נעגל וואסער, יד לפה תקצץ, די זעלבע זאך ביים מויל.

וואס טייטש פון אונטן ווי מען גייט ארויס, איז אויכעט תקצץ, און דא זאגט רש י אז נישט פשט אלס רוח רעה, נאר אלס רוח רעה אויכעט, אבער די עיקר פשט די עיקר פראבלעם פון צורירן דעם פי הטבעת איז טאמער שפעטער עט מען צורירן איינע פון די אנדערע לעכער דאס עט גורם זיין אז ס'זאל שאטן, וואס טייטש אז מען רירט צו קודם פי הטבעת שפעטער די אויג שאט עס פארן אויג און אזוי ווייטער, יד לגיגית תקצץ, די זעלבע זאך טאמער מען רירט צו ביר איז אויך תקצץ, פארוואס ווייל טאמער מען רירט צו די ביר איידער מען האט געגאסן נעגל וואסער, שאדט עס פארן גאנצן ביר, דאס איז איין פשט, א צווייטע פשט, דא מפרשים וואס זאגן אז סתם אזוי אז מען רירט צו ביר שאדט עס פארן ביר, על כל פנים ווייטער זאגט די ברייתא, יד מסמא, טאמער מען רירט צו מיט די הענט פאר נעגל וואסער רירט מען צו די אויג, איז מסמא, מאכט עס בלינד די אויג, יד מחרשת, טאמער מען רירט צו די אויער, מאכט עס טויב, יד מעלה, פוליפוס, טאמער מען רירט צו די מויל אדער די נאז איז עס גורם אז ס'זאל ארויסקומען א שלעכטע ריח פון די מויל און פון די נאז, זעהן מיר דא אלס די כח פון דעם רוח רעה וואס ליגט אויפן הענט איידער מען גיסט נעגל וואסער, זאגט די גמרא ווייטער תניא מ'האבן געלערנט א ברייתא רבי נתן אומר בת חורין היא זו, די רוח רעה וואס זיצט אויף די הענט איידער מען גיסט נעגל וואסער איז א בת חורין וואס טייטש גאר א חשובע רוח רעה, און מקפדת, און ס'איז שטארק מקפיד נישט אוועקצוגיין פון די הענט איידער מ'גיסט עס קודם אפ איידער מ'גיסט נעגל וואסער, עד שירחוץ ידיו שלש פעמים ווילאנג מ'וואשט נישט די הענט דריי מאל, וואס טייטש דריי מאל יעדע האנט אזוי ווי די נעגל וואסער וואס מ'גיסט אינדערפרי, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, פוך, מעביר בת מלך, טאמער מ'לייגט אריין פוך איז א מין זאלב וואס מ'פלעגט זיך אנשמירן די אויגן, צו אויף בלוי צו מאכן, צו אלס רפואה, על כל פנים די פוך איז מעביר בת מלך, בת מלך דאס איז די נאמען פון די רוח רעה וואס איז שורה אויף די הענט פאר מען גיסט נעגל וואסער, און די זעלבע זאך די פוך איז פוסק את הדמעה ס'הערט אויף די טרערן און מרבה שיער בעפעפים, און ס'העלפט אויך אז די האר פון די אויגן ברעמען זאלן וואקסן, תניא נמי הכי, מען האט עס אויך געלערנט א ברייתא רבי יוסי אומר פוך מעביר בת מלך קודם כל טוט עס אויף אז ס'איז מעביר דער בת מלך טאמער איינער האט צוגערירט די אויגן פאר נעגל וואסער איז דער פוך איז מעביר דער רוח רעה און פוסק את הדמעה ס'הערט אויך אויף טאמער די אויגן טרערן און מרבה שיער בעפעפים און ס'איז מרבה די אויגן ברעמען זאגט די גמרא ווייטער ואמר מר עוקבא אמר שמואל עלין אין בהם משום רפואה עלין דאס איז א מין גראז זאגט מר עוקבא בשם שמואל אז דאס האט נישט קיין שום סגולה רפואית ס'האט נישט קיין שום רפואה אין זיך ס'העלפט נישט פאר די אויג, מענטשן האבן געמיינט ס'איז א רפואה, ס'איז נישט. אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט, כוסברתא, דאס איז א מין כוסברה וואס עס ווערט אנגערופן אויף ענגליש קאריענדער, ס'איז א מין געוויקס, איז אויכעט אין ביה משום רפואה, העלפט נישט אויף קיין שום רפואה, ס'ליגט נישט אין דעם גארנישט. אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, כשות, וואס פון דעם מאכט מען ביר, עס ווערט אנגערופן האפס, אויכעט אין ביה משום רפואה איז נישט דא אין דעם קיין רפואה, יעצט בעצם אונז וועלן באלד זעהן אז אין דעם כשות איז יא דא א געוויסע רפואה, נאר וואס דען די מפרשים זענען מסביר אז די נקודה דא איז אין ביה משום רפואה איז טייטש אז מען מעג עס טון שבת, ס'איז נישט דא קיין פראבלעם זיך צו באנוצן מיט דעם כשות שבת, פארוואס ווייל געזונטע מענטשן עסן אויך דעם כשות און במילא א יעדע זאך וואס געזונטע מענטשן עסן מעג א חולה אויך עסן, זאגט די גמרא אמר רב יוסף, האט רב יוסף געזאגט כוסברתא, אפילו לדידי קשה לי, ס'הייסט מ'האבן געזען כוסברתא האט נישט זיכער קיין רפואה, זאגט רב יוסף, רב יוסף איז געווען א בלינדע, זאגט ער דער כוסברתא, נישט נאר ס'נישט קיין רפואה נאר ס'שאדט אפילו פאר מיר, זאגט רב יוסף, וואס רב יוסף איז געווען בלינד, שאדט עס אויך, דאס טייטש ס'שאדט פאר די אויגן, ס'מאכט די אויג זאל וויי טון אפילו מ'זעט נישט, אמר רב ששת, האט רב ששת געזאגט, גרגירא, אפילו לדידי מעלי, וואס טייטש גרגירא, ס'איז א מין חרדל, איז אזוי מין גוט אז אפילו פאר רב ששת וואס רב ששת איז אויך געווען בלינד העלפט עס אויך פאר די אויג וואס טייטש ס'מאכט די אויג זאל גוט פילן אפילו ס'מאכט טאקע נישט מ'זאל קענען זען אבער ס'העלפט פאר די אויגן זאגט די גמרא ווייטער ואמר מר עוקבא אמר שמואל כל מיני כשות שרו דא זעהן מיר אז כשות איז האט אין זיך א רפואה און מר עוקבא זאגט נאך פון שמואל אז שבת מעג מען עסן כשות פארוואס ווייל געזונטע מענטשן עסן דאס אויכעט, לבר מטרוזא, חוץ איין מין כשות וואס ווערט אנגערופן טרוזא וואס דאס איז שוין א פראבלעם ווייל דאס עסן נאר מענטשן וואס זענען קראנק און במילא איז מוכח אז דאס איז א רפואה, דאס טאר מען נישט עסן שבת. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב חיסדא, האט רב חיסדא געזאגט, שריקא טויא שרי, מען מעג נעמען שריקא טויא דאס טייטש מען מישט אויס אויל מיט געבראטענע אייער און מען שמירט עס אן אויף געבראטענע פלייש, און אזוי געט עס אריין א טעם אין די פלייש, און וואס איז די פראבלעם? מען וואלט געקענט מיינען אז מען טאר דאס נישט טון ווייל דאס הייסט מכה בפטיש, מען ענדיגט אזוי צו די פלייש, אויף דעם זאגט רב חיסדא ניין ס'נישט קיין פראבלעם מען מעג עס טון שבת, און אפילו רש"י לייגט צו אפילו די פלייש איז ווארעם מעג מען עס טון, אבער פיעפועי ביעי אסור, מען טאר נישט צאמדרייען אייער וואס טייטש מען מאכט אייער שפייז מען האקט אויף אייער דאס טאר מען נישט טון שבת, פארוואס ווייל ווען מען טוט עס קוקט עס אויס ווי מען טוט עס צום קאכן אריינצולייגן אין א טאפשל און דאס טאר מען שבת נישט טון, זאגט די גמרא, דביתהו דזעירי עבדא ליה לחייא בר אשי, די פרוי פון זעירי האט אזוי געטון פאר רב חייא בר אשי, וואס טייטש זי האט אים צוגעגרייט די שריקא טויא וואס מען האט יעצט געזען רב חיסדא זאגט מען מעג עס טון שבת האט זי צוגעגרייט פאר חייא בר אשי חייא בר אשי איז געווען א תלמיד פון זעירי ולא אכל און ער האט עס נישט געגעסן, אמרה ליה האט זי אים געזאגט לרבך פאר זעירי דיין רבי'ן עבדי ליה פלעג איך עס מאכן ואכל און ער האט עס געגעסן ואת לא אכלת און דו עסט עס נישט. האט ער געענטפערט, ניין, ווייל זעירי לטעמי', זעירי האט געהאט דא א שיטה וואס איך קריג זיך אויף דעם, וואס איז געווען זעירי'ס שיטה, דאמר זעירי, זעירי האט געזאגט נותן אדם יין צלול ומים צלולין לתוך המשמרת בשבת ואינו חושש, מען מעג לייגן קלארע וואסער און קלארע וויין מעג מען אריינלייגן אין א זיפ שבת אפילו ס'זיפט אביסל אויס, אבער דאס הייסט נישט קיין מלאכה, איז דא א מלאכה פון משמר מ'טאר נישט אויסזיפן, אפילו ס'איז דא אביסל שטיקלעך דא, אפילו ס'טייטש קלארע וויין האט אויך געוויסע שטיקלעך אין זיך, קלארע וואסער האט אויך געוויסע שטיקלעך אין זיך, די זיפן העלפט אביסל, פון דעסט וועגן מעג מען עס טון שבת, פארוואס? פארוואס האט זעירי געזאגט מען מעג? אלמא, זע מיר אז זעירי האט געהאלטן אז כיוון דמשתתי הכי, היות וואס מענטשן טרינקען עס אזוי אויכעט, איז לאו מידי קעביד. האסטו גארנישט געטון. וואס טייטש האסט גארנישט אויפגעטון? מען קען עס טרינקען אזוי אויך, און א זאך וואס מען קען טרינקען אזוי, און יעצט דו גייסט דו זיפסט עס אויס מאכסט עס נאך קלארער, איז נישט קיין פראבלעם, הכא נמי דא אויך, לגבי אנשמירן א געבראטן שטיקל פלייש מיט די געמויזעכץ פון אייער מיט אויל, איז אויכעט כיון דמיתכיל הכי, האלט ער אז היות וואס מען קען עסן די פלייש אזוי אן די געשמיראכץ, איז לאו מידי קעביד פאר דעם מעג מען עס שמירן, אזוי האט זעירי געהאלטן, אבער איך קריג זיך בעצם אויף זעירי שוין ביי יענע הלכה, איך האלט מען טאר נישט אויסזיפטן קלארע וואסער און קלארע וויין ווייל מען טוט עפעס אויף און במילא האלט איך אויך אז מען טאר נישט אנשמירן א געבראטן שטיקל פלייש מיט די אויל און די אייער וואס מען האט פריערט געזען אז רב חיסדא האט געזאגט מען מעג. זאגט די גמרא ווייטער ואמר מר עוקבא האט מר עוקבא געזאגט מי שנגפה ידו או רגלו ווער ס'האט געכאפט א קלאפ אויף זיין הענט אדער אויף זיין פיס און ס'בלוטיגט צומתה ביין ואינו חושש מעג ער אריינלייגן זיין הענט אדער זיין פיס אין וויין די וויין איז גורם אז ס'זאל זיך פארמאכן די וואונדן ס'איז מכווץ די פלייש ס'שלעפט צאם די פלייש אז ס'זאל אויפהערן בלוטן, מען מעג עס טון שבת, מען דארף נישט חושש זיין, פארוואס? ווייל ס'איז נישט ממש א גאנצע רפואה, ס'היילט עס נישט אינגאנצן אויס, ס'שטעלט נישט אינגאנצן אפ די בלוטן במילא מעג מען עס טון. זאגט די גמרא איבעיא להו, האבן די בני הישיבה אן איבעיא געפרעגט, חלא מאי, וואס איז מיט עסיג צו מען מעג עס אויך טון אין עסיג, עסיג העלפט מער פון וויין, איז די שאלה צו מען מעג עס טון אין עסיג אויך, זאגט די גמרא אמר רב הלל לרב אשי, כי הוינא בי רב כהנא, אמרי חלא לא, ווען זיי זענען געווען ביי רב כהנא האט רב כהנא גע'פסק'נט אז אין עסיג טאר מען נישט טון, ווייל עסיג היילט עס ממש אויס, ס'שטעלט אינגאנצן אפ די בלוט, און במילא טאר מען דאס נישט טון, אמר רבא, לייגט רבא צו, והני בני מחוזא, די בני מחוזא, וואס זענען אויסגעפרעסטע מענטשן זענען בעסערע מענטשן זיי ארבעטן נישט, און ממילא זייער הויט איז גאר הייקל, איז כיון דמפנקי היות זענען מפונקים, אפילו חמרא נמי מסי להו אפילו וויין העלפט פאר זיי, פונקט ווי ביי אונז, אונז האמער הארטע הויט איז עסיג העלפט פאר אונז שטארק, וויין נישט אזוי שטארק, ביי זיי העלפט די וויין גאר שטארק, און ממילא טארן זיי, טאמער זיי כאפן א קלאפ די בני מחוזא, טארן זיי זיך נישט באנוצן מיט וויין דאס אפצושטעלן, זאגט די גמרא רבינא איקלע לבי רב אשי, רבינא איז געווען ביי רב אשן אין שטוב, חזייה דדריכא ליה חמרא אגבא דכרעיה, האט ער געזען אז זיין חמור האט געטרויטן אויף רב אש'ס פיס אויף די אויבערשטע חלק פון די פיס טייטש נישט אונטן די כף הרגל נאר די גב הרגל די אויבערשטע חלק פון די פיס די חמור האט געגעבן א טרעט אויף דעם און וואס האט רב אשי געטון ויתיב קא צמית ליה בחלא האט ער אריינגעשטופט זיין פיס אין עסיג כדי די בלוט זאל זיך אפשטעלן און זאל זיך אויסהיילן, אמר ליה האט רבינא געזאגט צו רב אשי, לא סבר לה מר להא דאמר רב הלל האלטסטו דען נישט פון די מימרא פון רב הלל אז חלא לא, אז אין עסיג טאר מען נישט, אמר ליה האט ער אים געזאגט, האט אים געענטפערט, גב היד וגב הרגל שאני, די אויבערשטע חלק פון די הענט און די אויבערשטע חלק פון די פיס, דארט מעג מען, און פארוואס טאקע דארט מעג מען, טייטש אפילו אז מען טאר נישט מיט עסיג דארט וועט מען מעגן, ווייל ווי מען וועט באלד זעהן די הסבר אז דארט איז ממש א סכנה, און פאר סכנה מעג מען סתם אזוי מחלל זיין שבת, און פאר דעם האט ער זיך מורה היתר געווען איינצוווייקן די פיס אין עסיג, איכא דאמרי איז דא וואס זאגן די מעשה געווען אביסל אנדערש, חזייה דקא צמית ליה בחמרא, ער האט געזען ווי ער ווייקט איין די פיס אין וויין, אמר ליה, האט רבינא אים געזאגט לא סבר לה מר להא דאמר רבא האלטסטו דען נישט פון דאס וואס רבא האט געזאגט אז הני בני מחוזא אז די בני מחוזא די בעסערע מענטשן כיון דמפנקי וואס זענען מפונקים אפילו חמרא נמי מסי להו איז אפילו וויין היילט זיי אויס, איז במילא דו רב אשי מר נמי הא מפנק ביסט דאך אויך א מפונק, און פארוואס מעגסטו איינווייקן דיין פיס אין וויין? אמר ליה, האט רב אשי געענטפערט, גב היד וגב הרגל שאני, די אונטערשטע חלק פון די הענט און די אונטערשטע חלק פון די פיס איז אנדערש, און דא איז ער מסביר פארוואס, דאמר רב אדא בר מתנה אמר רב, גב היד וגב הרגל, די אונטערשטע חלק פון די הענט און פון די פיס, ווען עס כאפט א קלאפ, הרי הן כמכה של חלל, איז אזוי ווי א קלאפ אין די אינעווייניגסטע חלקים פונעם גוף, וואס טייטשט ממש א סכנה, און מחללין עליהן את השבת, און מען מעג ממש מחלל שבת זיין אויף דעם, און מילא פאר דעם איז אוודאי נישט געזאגט געווארן די איסור, אפילו ער איז טאקע כבני מחוזא, מעג ער אוודאי איינווייקן די פיס אין וויין. זאגט די גמרא ווייטער תנו רבנן, מ'האמיר געלערנט אין א ברייתא. רוחצין במי גרר, במי חמתן, במי עסיא ובמי טבריא, מען מעג שבת זיך וואשן סיי אין די וואסערן פון גרר, אין די וואסערן פון חמתן, פון עסיא און פון טבריא, דאס איז כל מיני טייכן וואסערן וואס מען מעג זיך אין זיי וואשן, אפילו ס'איז טאקע געזאלצן, אבער היות וואס געזונטע מענטשן וואשן זיך אין דעם אויכעט, ווייל בדרך כלל פארוואס וואשט מען זיך אין זאלץ וואסער? אויף פאר רפואה, אבער היות וואס געזונטע מענטשן וואשן זיך אין די וואסערן אויכעט ווייל ס'איז נישט אזוי שטארק געזאלצן, און במילא מעג א חולה זיך וואשן אין דעם אויכעט, ווייל מ'זעהט נישט אז דאס איז לצרכי רפואה, אבל אבער. זאגט די ברייתא, לא בים הגדול, נישט אינעם ים הגדול, ים הגדול דא מיינט די אוקיינוס, די אטלענטיק, די גרויסע אושענס, די וואסערן וואס נעמען ארום די וועלט, דארט טאר מען נישט, ולא במי משרה, און אויך נישט אין וואסער וואס מען ווייקט דארט איין פשתן, ולא בימה של סדום, און נישט אינעם ים המלח, פארוואס? ווייל געזונטע מענטשן וואשן זיך נישט אין דעם, און ממילא איז מוכח פון זיינע מעשים אז ער טוט עס לצרכי רפואה, און דאס טאר מען נישט טון. פרעגט די גמרא, ורמינהו כ'על דיר א סתירה פרעגן פון א צווייטע ברייתא, שטייט אין א צווייטע ברייתא, רוחצים במי טבריה ובים הגדול, מען מעג זיך וואשן אין מי טבריה, די פריערדיגע ברייתא די ערשטע ברייתא האט אויך געזאגט מען מעג זיך וואשן אין מי טבריה, אבער דא זאגט די ברייתא אין ים הגדול מעג מען אויך, און אין די ערשטע ברייתא איז געשטאנען אין ים הגדול טאר מען נישט, אבער זאגט יעצט די צווייטע ברייתא ווייטער אבל לא במי משרה, נישט אין וואסער וואס מען ווייקט איין אין דעם פשתן, ולא בימה של סדום אין ים המלח נישט ס'טייטש די חלק שטימט אויך מיט די ערשטע ברייתא וואס איז די סתירה אבער צווישן די ערשטע און די צווייטע ברייתא קשיא ים הגדול אים הגדול אין די ערשטע ברייתא איז געשטאנען אז ים הגדול טאר מען נישט אין די צווייטע ברייתא איז געשטאנען ים הגדול מעג מען יא אמר ר' יוחנן ענפערט ר' יוחנן לא קשיא ס'איז נישט קיין סתירה צווישן די צוויי ברייתות הא ר' מאיר הא ר' יהודה מען קען פארענטפערן אז די צווייטע ברייתא וואס לאזט זיך וואשן אין ים הגדול גייט כשיטת ר' מאיר, און די ערשטע ברייתא וואס לאזט נישט זיך וואשן אין ים הגדול גייט כשיטת ר' יודא, וואס איז די מחלוקה צווישן ר' מאיר ר' יודא? דתנן, ווייל מ'האמיר געלערנט אין א משנה, די משנה איז אין פרה, ס'איז דא די זעלבע משנה אין מקוואות, זאגט די משנה אזוי, כל הימים כמקווה, אלע ימים האבן א דין ווי א מקווה, וואס טייטש א מקווה? איז אזוי, אז א מענטש וויל זיך מטהר זיין א מענטש וואס איז טמא, קען ער עס טוהן אויף צוויי אופנים, אדער ער טובל'ט זיך אין א מקווה, אדער ער טובל'ט זיך אין א מעיין, וואס איז די חילוק צווישן א מקווה און א מעיין? איז א מקווה, דאס איז וואסער וואס פליסט נישט, דאס טייטש ס'קומט נישט פון א קוואל, ס'איז שטייעדיגע וואסער, ס'איז וואסער וואס איז דארט זייט ששת ימי בראשית, און א מעיין, דאס איז קוואל וואסער, יעצט, להלכה, וואס איז א חילוק צווישן א מקווה און א מעיין? איז דא צוויי חילוקים, די ערשטע חילוק להלכה צווישן א מקווה און א מעיין איז אז א מקווה העלפט נאר טאקע ווען ס'שטייט, טאמער א מקווה פליסט, און טאקע ביי אונזערע מקוואות מ'זעט אמאל ס'איז אנגעצינדן א פילטער כ'ווייס וואס ס'פליסט, ס'איז א פראבלעם, די וואסער פון א מקווה מוז שטיין, דאס איז ביי א מקווה, יעצט ביי א מעיין, ביי א מעיין מעג מען זיך טובל'ען אפילו די וואסער פליסט. ווייל דאס איז דאך די טבע פון א מעיין, דאס איז די ערשטע חילוק צווישן א מקווה און א מעיין, די צווייטע חילוק צווישן א מקווה און א מעיין להלכה איז לגבי א זב, און די זעלבע זאך לגבי מי חטאת, וואס ביי זיי איז דא א שפעציעלע דין אז מען דארף זיך טובל'ען אין מים חיים, מים חיים דאס הייסט קוואל וואסער, און ממילא דאס איז נאר דא ביי א מעיין, אבער ביי א מקווה א מקווה הייסט נישט קיין מים חיים, דאס איז די צוויי חילוקים. צווישן א מקווה און א מעיין, וואס טייטש על כל פנים לגבי אונזער סוגיא, איז אזוי, ר' מאיר זאגט דא ביי אונז אין די משנה אז כל הימים כמקווה, אלע ימים אויפן וועלט האבן א דין פון א מקווה, ובמילא וואס? ובמילא צוויי זאכן, קודם כל, מען טאר זיך נישט טובל'ען אין א ים טאמער די וואסער פליסט, ס'טייטש טאמער ס'פליסט וואסער פון א ים אריין אין א צווייטע פלאץ אין א באר צו וואס צו ס'פליסט א טייך פון א ים טאר מען זיך אין דעם נישט טובל'ען פארוואס ווייל א ים האט א דין פון א מקווה און די צווייטע זאך איז אז דאס האט נישט קיין דין פון מים חיים און א זב און די זעלבע זאך א מצורע די זעלבע זאך מי חטאת טארן זיך אין דעם נישט טובל'ען מ'טאר נישט נעמען פון דארט מי חטאת פארוואס ווייל ס'איז נישט קיין מים חיים אלע ימים האט אזא דין פון ווי ווייס איך אז א ים האט א דין פון א מקווה און נישט פון א מעיין שנאמר ווייל שטייט אין פסוק ולמקווה המים קרא ימים, אז די אייבערשטער ביי ששת ימי בראשית ביי בריאת העולם איז שטייט אין פסוק למקווה המים קרא ימים, אז א ים מ'לערנט ארויס פון דעם אז א ים האט א דין פון א מקווה, דברי ר' מאיר, אזוי זאגט ר' מאיר, רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט ניין, ים הגדול כמקווה, טאקע די ים הגדול די גרויסע וואסער די אוקיינוס די אושענס, זיי האבן א דין פון א מקווה, און ממילא טאקע אינעם ים הגדול טאר זיך א זב נישט טובל'ען, טאר זיך א מצורע נישט טובל'ען, מען טאר פון דארט נישט נעמען קיין וואסער פאר מי חטאת, פארוואס? ווייל ס'האט א דין פון א מקווה, און די זעלבע זאך טאמער די וואסער פליסט, טאר מען זיך אין דעם נישט טובל'ען. איי, וועסטו פרעגן, ווי שטימט די לשון הפסוק? אין פסוק שטייט ולמקווה המים קרא ימים, און משמע אלע ימים האבן א דין פון א מקווה און נישט פון א מעיין, זאגט רבי יהודה ניין, לא נאמר ימים אלא שיש בו מיני ימים הרבה, וואס טייטש אוודאי גייט עס נאר ארויף אויפן ים הגדול, נאר היות וואס אסאך. טייכן פליסן אריין אינעם ים הגדול, פאר דעם הייסט עס ימים, אבער אוודאי אלע אנדערע ימים חוץ די ים הגדול זאגט רבי יהודה האט א דין פון א מעיין, רבי יוסי אומר, רבי יוסי קריגט זיך, רבי יוסי זאגט כל הימים מטהרין בזוחלין ופסולין לזבין ומצורעים ולקדש בהם מי חטאת, זאגט רבי יוסי א דין עפעס אינצווישן, ביז יעצט ס'טייטש רבי מאיר האט מען געזעהן האלט אז אלע ימים האבן א דין פון א מקווה. און ממילא ביי אלע ימים איז דא ביידע זאכן סיי ס'טאר נישט פליסן און סיי א זב און א מצורע טאר זיך אין דעם נישט טובל'ן, רבי יהודה האט געזאגט אז נאר די ים הגדול האט א דין פון א מקווה, און ממילא די ים הגדול ווען ס'פליסט טאר מען זיך אין דעם נישט טובל'ן, און די זעלבע זאך א זב טאר זיך סתם אזוי נישט טובל'ן אין ים הגדול, אבער ביי אלע אנדערע ימים איז נישט געזאגט געווארן דער דין, רבי יוסי זאגט אזוי, בעצם האלט רבי יוסי פונקט ווי רבי מאיר, אז וואס? אז אלע ימים האבן א דין פון א מקווה, נאר וואס? דאס אליין זאגט רבי יוסי איז נישט קיין סיבה אז מען זאל זיך נישט טארן טובל'ען אין דעם ווען ס'פליסט, פארוואס? ווייל רבי יוסי האלט אז די דרך פון א ים איז אז ס'פליסט, און ממילא טאקע ביי א מקווה ביי א בור א מענטש האט א מקווה טאר ער סיי א זב טאר זיך אין דעם נישט טובל'ען, און סיי ווען ס'פליסט איז א פראבלעם, אבער ביי א ים זאגט רבי יוסי א זב עט זיך נישט טארן אין דעם טובל'ען, פארוואס? ווייל ס'האט א דין פון א מקווה, אבער די פראבלעם פון פליסן דאס איז נישט קיין פראבלעם און ממילא אפילו ס'פליסט מעג מען זיך אין דעם טובל'ען, יעצט אזוי, רבי יוחנן לערנט אז די מחלוקת, צווישן רבי מאיר און רבי יודא איז נישט נאר א מחלוקת אין א גזירת הכתוב, נאר ס'איז אויך א מחלוקת במציאות. וואס טייטש אזוי? רבי מאיר האמיר געזעהן האלט אז אלע ימים האבן א דין פון א מקווה, און רבי יודא האלט אז נאר די ים הגדול האט א דין פון א מקווה, אבער אלע אנדערע וואסער און אלע אנדערע ימים האבן יא א דין פון א מעיין. זאגט רבי יוחנן אז די טעם פארוואס רבי יודא איז מחלק צווישן די ים הגדול די אוקיינוס און אלע אנדערע ימים איז נישט, נאר אלס גזירת הכתוב, נאר ווייל טעכניש איז אויך דא א חילוק צווישן די ים הגדול און אנדערע ימים. ר' יוחנן זאגט אז לויט ר' יהודה, די סיבה פארוואס דווקא די ים הגדול האט א דין פון א מקווה, איז ווייל ס'איז גאר שטארק געזאלצן, ס'איז מער געזאלצן ווי אלע אנדערע וואסערן, און במילא, ביי א געזאלצענע ים ווען ס'איז גאר שטארק געזאלצן, איז נישט שייך דאס אנצורופן מים חיים, פארדעם האט עס א דין פון א מקווה. מה שאין כן אלע אנדערע ימים, וואס איז נישט אזוי שטארק געזאלצן, ווי די ים הגדול האט נישט קיין דין פון א מקווה און ס'האט טאקע א דין פון א מעיין, איז במילא זאגט ר' יוחנן אז לויט ר' יהודה אז מען זעט אז ער האלט די ים הגדול איז אזוי מין שטארק געזאלצן אז ס'איז אנדערש פון אלע אנדערע ימים, קומט אויס אז לויט אים היות וואס ס'איז אזוי געזאלצן טאר מען זיך אין דעם נישט וואשן שבת, פארוואס ווייל אז ס'איז אזוי געזאלצן איז פשט ס'איז נאר לרפואה, מענשטן עלן זיך נישט וואשן אין אזא מין געזאלצענע וואסער נאר לרפואה, פאר דעם טאקע די ערשטע ברייתא. וואס זאגט אז מען טאר זיך נישט וואשן אינעם ים הגדול, גייט כשיטת רבי אידא, וואס רבי אידא האלט אז די ים הגדול איז אזוי מין געזאלצן אז ס'איז מוכח אז ווען איינער וואשט זיך דארט אז ס'איז לרפואה, פארדעם טאר מען זיך אין דעם נישט וואשן. מה שאין כן רבי מאיר, וואס רבי מאיר זאגט אז אלע וואסערן האבן א דין פון א מקווה, איז פשט איז פארוואס טאקע האבן אלע וואסערן א דין פון א מקווה? איין וואסער איז מער געזאלצן, די ים הגדול איז דאך גאר שטארק געזאלצן האמיר געזען, אנדערע וואסערן זענען ווייניגער געזאלצן, נאכמער ס'דא וואסערן וואס זענען אינגאנצן נישט געזאלצן, פארוואס האבן אלע ימים א דין פון א מקווה נאר וואס דען? ס'א גזירת הכתוב, און אז ס'א גזירת הכתוב איז פשט אז די ים הגדול איז נישט מוכח אז אזוי מין שטארק געזאלצן ווייל אלע ימים האבן די זעלבע דין, ובמילא לויט ר' מאיר טאקע העט מען זיך מעגן וואשן ים הגדול ווייל ים הגדול איז נישט אנדערש ווי אלע אנדערע ימים, און פאר דעם טאקע די צווייטע ברייתא וואס זאגט אז מען מעג זיך יא וואשן ים הגדול גייט כשיטת ר' מאיר, און אזוי איז פארענטפערט די צוויי ברייתות. פרעגט יעצט די גמרא, מתקיף לה ר' נחמן בר יצחק, האט ר' נחמן בר יצחק א קשיא געפרעגט, אימור דפליגי לענין טומאה וטהרה, לענין שבת מי שמעת להו, וואס טייטש ר' נחמן בר יצחק זאגט, אלעס פיין וואויל, איך פארשטיי די מחלוקת ר' מאיר רבי יהודה אבער ווער זאגט דיך, טאקע אזוי ווי דו האסט געלערנט אזוי ווי רבי יוחנן האט געלערנט, אז רבי יהודה די סיבה וואס ער מחלק פון די ים הגדול און אנדערע ימים איז אלץ טעכניש, די ים הגדול איז מער געזאלצן, זאגט רב נחמן בר יצחק ניין, קען זיין ס'איז נאר א מחלוקת אין א גזירת הכתוב לעניין טומאה וטהרה צו ס'האט א דין פון א מקווה צו נישט, אבער ס'איז נישט קיין טעכנישע מחלוקת, און במילא קומט אויס אז ס'איז נישט דא קיין סיבה צו זאגן אז זיי קריגן זיך לעניין שבת, ווייל רבי יהודה האלט טאקע נישט אז די ים הגדול איז מער געזאלצן ווייניגער געזאלצן, ס'איז נאר א גזירת הכתוב'דיגע מחלוקת, אלא אמר רב נחמן בר יצחק און במילא דארף רב נחמן בר יצחק ברענגען א צווייטע תירוץ צו פארענטפערן די צוויי ברייתות פארוואס אין די ערשטע ברייתא שטייט אז מ'טאר זיך נישט וואשן ים הגדול, אין די צווייטע ברייתא שטייט מ'מעג זיך יא וואשן ים הגדול, זאגט רב נחמן בר יצחק לא קשיא, הא דאישתהי, הא דלא אישתהי, ס'דא א חילוק פון די ערשטע ברייתא און די צווייטע ברייתא, די ערשטע ברייתא וואס שטייט דארט אז מ'טאר זיך נישט וואשן ים הגדול, רעדט זיך ביי אן אופן וואס מ'ווייקט זיך א לאנגע צייט אין די וואסער, וואס אז מ'ווייקט זיך א לאנגע צייט אין די וואסער איז מוכרח אז ער טוט עס לצורך רפואה, מה שאין כן די צווייטע ברייתא זאגט מ'מעג יא, רעדט זיך ביי אן אופן דלא אישתהי אז מ'ווייקט זיך נישט קיין לאנגע צייט, וואס דעמאלטס קוקט עס נישט אויס לצורך רפואה נאר סתם אזוי ווי ער וואשט זיך, און ממילא זאגט די צווייטע ברייתא אז מען מעג, פרעגט אבער די גמרא אויף די תירוץ ר' נחמן בר יצחק אזוי, במאי אוקימתא לבתרייתא, וויאזוי האסטו יעצט איינגעזעצט די צווייטע ברייתא, דלא אישתהי, אז ס'רעדט זיך ביי אן אופן וואס מען ווייקט זיך נישט, און פארדעם שטייט טאקע אין די צווייטע ברייתא אז מען מעג זיך וואשן ים הגדול ווייל מען ווייקט זיך נישט קיין לאנגע צייט, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא אי דלא אישתהי, טאמער מען ווייקט זיך נישט קיין לאנגע צייט, אפילו במי משרה נמי, זאל מען זיך אויך מעגן וואשן אין וואסער וואס מען האט איינגעווייקט אין דעם פשתן, ווייל אונז האבן מיר געזען אין די צווייטע ברייתא, די צווייטע ברייתא זאגט רוחצין במי טבריה ובים הגדול, די צווייטע ברייתא זאגט מען מעג זיך וואשן אין ים הגדול, אבל לא במי משרה ובמי סדום, אין מי משרה און מי סדום טאר מען נישט, און אויף דעם פרעגט די גמרא פארוואס נישט, טאמער ס'איז לא אישתהי טאמער מען ווייקט זיך נישט פארוואס זאל מען זיך נישט טארן, וואשן אין מי משרה. איי פארוואס ווער זאגט מען מעג? ווייל דהא תניא ס'דא א ברייתא וואס זאגט קלאר אז טאמער מען ווייקט זיך נישט מעג מען זיך וואשן אין מי משרה. שטייט אין א ברייתא, דא איז זעהן די דריטע ברייתא, זאגט די ברייתא אזוי, רוחצין במי טבריה ובמי משרה ובימה של סדום, מען מעג זיך וואשן שבת סיי אין מי טבריה, סיי אין מי משרה דאס איז וואסער וואס מ'האט איינגעווייקט אין דעם פשתן, סיי אין ים המלח, ואף על פי שיש לו חטטים בראשו, אפילו ער האט פצעים אויפן קאפ, וואס מען זעהט ער דארף האבן א רפואה, מעג מען זיך נאך אלץ וואשן אין דעם זאגט די ברייתא במה דברים אמורים שלא נשתהא דווקא טאמער מ'האט זיך נישט געווייקט אבל נשתהא אסור ווייקן א לאנגע צייט דאס טאר מען נישט זעהן מיר דאך קלאר דא אין דעם דריטן ברייתא אז טאמער מ'ווייקט זיך נישט מעג מען אין מי משרה אויך איז שוין ווייטער רב נחמן בר יצחק'ס תירוץ נישט קיין תירוץ ווייל וויאזוי קענסטו פארענטפערן אז די צווייטע ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן פון לא אישתהי טאמער ס'איז לא אישתהי וואלט מען געמעגט מי משרה אויכעט, און ממילא זאגט די גמרא, אין הכי נמי, די חילוק צווישן די ערשטע ברייתא און די צווייטע ברייתא איז נישט אז דא איז אישתהי און דא איז לא אישתהי, נאר די חילוק איז אלא ים הגדול לים הגדול לא קשיא הא ביפין שבו הא ברעים שבו, די ים הגדול איז דאך א גרויסע ים, ס'איז דא חלקים אינעם ים הגדול וואס איז נישט אזוי געזאלצן, וואס איז נישט אזוי פארמיסט, און מענטשן וואשן זיך דארט, און ס'איז דא חלקים אינעם ים הגדול וואס איז רעים שבו, ס'איז שטארק געזאלצן, און נארמאל מענטשן וואשן זיך נישט אין דעם, און דאס איז בעצם די חילוק צווישן די ערשטע ברייתא און די צווייטע ברייתא, ביידע רעדן זיך ביי אן אופן פון נשתהה אז מען ווייקט זיך, די ערשטע ברייתא רעדט זיך אז מען ווייקט זיך אין א חלק וואס איז נישט באטעמט, און רעים שבו, און נישט די גוטע חלקים פונעם ים הגדול, וואס היות וואס נארמאל וואשן זיך דארט נישט מענטשן, טאר מען זיך דארט נישט ווייקן, שנעלע וואש מעג מען, אבער ווייקן טאר מען זיך נישט, מה שאין כן די צווייטע ברייתא רעדט זיך ביפין שבו, די שיינע וואסערן פון ים הגדול וואס נארמאל מענטשן וואשן זיך דארט, דארט מעג מען זיך ווייקן, פארוואס? ווייל דארט איז נישט מוכרח ער טוט עס לצורך רפואה, און יעצט זאגט שוין די גמרא מי משרה אמי משרה נמי לא קשיא, הא דאישתהי הא דלא אישתהי, וואס טייטש די חילוק צווישן די צווייטע ברייתא און די דריטע ברייתא, וואס אין די צווייטע ברייתא האט די ברייתא געזאגט אז אין ים הגדול מעג מען, אין מי משרה טאר מען נישט, איז ווייטער אזוי ווי מען האט פארענטפערט, די ברייתא רעדט זיך ביי אן אופן וואס אישתהי און מען ווייקט זיך, די סיבה פארוואס אין ים הגדול מעג מען יא, איז ווייל ס'רעדט זיך ביפין שבו, די סיבה פארוואס מי משרה טאר מען נישט, איז ווייל ס'איז נשתהה, ווייקן טאר מען זיך נישט אין מי משרה, אין ים הגדול האט מען זיך יא מעגן ווייקן ווייל ס'איז יפין שבו, מה שאין כן די דריטע ברייתא וואס זאגט אז אין מי משרה מעג מען יא, דאס רעדט זיך ביי אן אופן פון לא אישתהי, אז מען ווייקט זיך נישט. און אז מען ווייקט זיך נישט מעג מען זיך איבעראל וואשן ווייל ס'איז נישט מוכרח אז מען טוט עס לצורך רפואה. קומט אויס למעשה, נאך די אלע ברייתות, אז די דין איז אזוי. אין שלעכטע וואסערן, אין שטארק געזאלצענע וואסערן, וואס אין דעם איז אויך כולל די מי משרה, ים המלח, די ים הגדול, די רעים שבו, די שלעכטע וואסערן פונעם ים הגדול, מעג מען זיך וואשן נאר שנעלערהייט, נשתהה אז מען ווייקט זיך דארט טאר מען נישט. מה שאין כן, אין גוטע וואסערן, למשל, מי טבריה, מי גרר, מי חמתן, מי עסיא, און די זעלבע זאך אין די מים יפים, פון דעם ים הגדול מעג מען זיך אפילו ווייקן שבת, פארוואס? ווייל ס'איז נישט מוכרח מ'טוט עס לצורך רפואה, ווייל ס'איז נישט צו שטארק געזאלצן. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, אין אוכלין איזוביון בשבת, שבת טאר מען נישט עסן אזא געוויקס וואס הייסט איזוביון, פארוואס? לפי שאינו מאכל בריאים, ווייל געזונטע מענטשן עסן דאס נישט, און ממילא איינער וואס עסט דאס איז מוכרח ער טוט עס לצורך רפואה, טאר מען דאס נישט טון שבת. אבל אבער זאגט די משנה, אוכל הוא את יועזר ושותה אבוברואה, מען מעג עסן יועזר און טרינקען אבי ורויען מען מוז זעהן אין די גמרא וואס דאס איז, פארוואס? ווייל היות וואס געזונטע מענטשן עסן און טרינקען דאס אויכעט, איז נישט מוכרח אז מען טוט עס לצורך רפואה, און ממילא מעג מען. זאגט די משנה ווייטער, כל האוכלין אוכל אדם לרפואה, יעדע סארט מאכל וואס געזונטע מענטשן עסן, מעג א חולה אויכט עסן, וכל המשקין, יעדע סארט געטראנק, שותה, מעג א קראנקע טרינקען, פארוואס? ווייל געזונטע מענטשן טרינקען דאס אויך. חוץ ממי דקלים, חוץ פון מי דקלים דאס איז א מין געטראנק וואס איז גורם א שלשול, וכוס עיקרין דאס איז אויך עפעס א מין געטראנק וואס היילט אויס מפני שהן לירוקה, וואס היילט אויס פון די מחלה פון ירקון, אזא גרינליכקייט וואס הערשט אויף א מענטש, וואס דאס טרינקען נישט געזונטע מענטשן, און במילא טאר מען דאס נישט טרינקען, א חולה טאר דאס נישט טרינקען, אבל אבער זאגט די משנה, שותה הוא מי דקלים לצמאו, די מי דקלים וואס געזונטע מענטשן טרינקען נישט, טאר א קראנקער טאקע נישט טרינקען, אבער א געזונטע מענטש מעג טרינקען מי דקלים טאמער ער איז דארשטעריג, א קראנקער וועט עס נישט טארן טרינקען, אבער א געזונטער וועט מעגן טרינקען א זאך וואס נאר קראנקע טרינקען, פארוואס ווייל ער איז דארשטעריג און ער מעג עס טון און ס'איז נישט מוכח ער טוט עס לצורך רפואה ווייל ער איז טאקע נישט קראנק, פירט די משנה אויס וסך שמן עיקרין שלא לרפואה, מען מעג זיך זאלבן מיט אויל שמן עיקרין וואס מען האט איינגעווייקט אין דעם. עיקרים פון כל מיני געוויקסן א שמעקעדיגע אויל מעג מען זיך זאלבן פארוואס ווייל נארמאל דאס איז געווען דער דרך מען האט זיך געזאלבט אפילו שלא לצורך רפואה און ממילא מעג מען זיך אלעמאל זאלבן מיט דעם זאגט די הייליגע גמרא אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט מיר האבן געזעהן אין די משנה אז אזוביון טאר מען נישט עסן שבת און די גמרא זאגט יעצט וואס איז די חילוק צווישן אזוביון און אזוב וואס שטייט אין די תורה אז מצורע דארף מען אנשפריצן מיט א אזוב וואס איז די חילוק צווישן אזוביון און אזוב אמר רב יוסף האט רב יוסף געזאגט אזוב וואס איז דאס אזוב וואס שטייט אין די תורה אברתה בר המג א געוויסע גראז וואס וואקסט רש"י זאגט לעבן א געוויסע געוויקס וואס הייסט גמי, איז דאס איז אזוב, וואס איז אזוביון? אברתה בר הינג, א געוויסע געוויקס וואס וואקסט לעבן אזעלכע דערנער, ס'אן אנדערע מין געוויקס, עולא אמר, עולא זאגט, אזוב וואס שטייט אין די תורה, דאס איז מרוה חיורא, אויך אזא געוויסע ווייסע געוויקס, עולא איקלע לבי רב שמואל בר יהודה, עולא איז געקומען צום שטוב פון רב שמואל בר יהודה, אייתו לקמיה מרוה חיורא, מען האט אים געברענגט די געוויקס די מרוה חיורא, אמר,

מען עסט עס מיט זיבן טונקעלע תמרים, ממאי הויא, יעצט פון וואס קומט דער קוקיאני דער ווערים אין די געדערים פון וואס קומט דאס? מקמחא דשערי דחליף עליה ארבעין יומין, אז מען עסט מעהל געמאכט פון שעורים וואס איז אריבער פערציג טאג זייט מען האט עס געמאלן, דאס איז גורם קוקיאני וואס אויף דעם דארף מען עסן אזוביון דאס אויסצוהיילן. זאגט די גמרא ווייטער מיר האבן געזעהן אין די משנה אבל אוכל הוא את יועזר, וואס איז דאס דער יועזר פרעגט די גמרא מאי יועזר, פותנק, איז די מפרשים זאגן דער פותנק איז אזא סארט מענטא אזא סארט מינט, למאי אכלי לה, דאס איז א רפואה אויף וואס וועלכע מחלה?

ומבשרא דתורא אליבא ריקנא, אדער מען עסט פלייש פון א אקס אויף א ליידיגע מאגן, ומאמגוזא אליבא ריקנא, אדער טאמער מען עסט אגוזים ניסלעך אויף א ליידיגע מאגן, ומגירי דרוביא אליבא ריקנא, אדער טאמער מען עסט אזעלכע חילבה בלעטער אויף א ליידיגע מאגן, ומשתי מיא אבתריה טאמער מען טרינקט וואסער נאך מען עסט די אלע מאכלים, געשענט אז מען האט ווערים אין די לעבער און מען דארף די רפואה. זאגט יעצט די גמרא ואי לא, טאמער מען האט נישט די פותנק די יועזר, וואס זאל מען טון א רפואה אויף די מחלה? ליבלע תחלי חיוורתא, זאל מען איינשלינגען מען זאל עסן ווייסע שחליים, וואס דאס איז אויך עפעס א מין געוויקס, דא זאגט מען דאס איז ווייט קרעס וואס וואקסט ביי אונז, ואי לא, טאמער מען האט נישט די רפואה, איז דא נאך א רפואה, ליתיב בתעניתא, מען זאל זיצן א תענית, וליתי בישרא שמנא, און ברענגען פעטע פלייש, ולישדי אגומרי, און עס לייגן אויף קוילן, בראטן די פלייש, ולימיץ גרמא, און נעמען פון די פעטנס פון די פלייש, און אריינקוועטשן אין די מויל, נאר טרינקען פון די פעטנס, וליגמע חלא, און אויך טרינקען עסיג, ואיכא דאמרי חלא לא איז דא זאגן אן עסיג זאל מען דאס טון, משום דקשי לכבדא, ווייל עסיג שאדט פאר די לעבער, ואי לא, טאמער מען האט נישט די רפואה אויך נישט וואס זאל מען טון, לייתי גורדא דאסינתא, זאל מען נעמען די אפגעשיילעכץ מען נעמט פון די סנע בוים די האלץ פון די סנע בוים אונטן שיילט מען אפ שטיקלעך פון דעם פון די האלץ, און דגרידא מעילאי לתתאי מען דארף אויפפאסן אפצושיילן די האלץ פון אויבן אויף אראפ, ולא מתתאי לעילאי נישט פון אונטן אויף ארויף, פארוואס ווייל טאמער מען שיילט פון אונטן אויף ארויף, דילמא נפקא איידי פומיה, קען די ווערים ארויסקומען פון די מויל, וואס טייטש אלעס סגולות ס'מיינט נישט די רפואות אזוי ווי היינטיגע צייטן ס'איז כל מיני סגולות'דיגע רפואות, און ולישלקה בשיכרא בי שיבבי, מען זאל עס אויפקאכן אין ביר בין השמשות, א צווייטע פשט זאגט רש"י מען זאל עס אויפקאכן אין ביר ביים שכן אין שטוב, ולמחר נסכרינן לנקבין דידיה, און די נעקסטע טאג זאל ער פארמאכן, וואס טייטש ער האט עס נאכנישט געטרינקען, זאל ער פארמאכן זיין נאז ער זאל נישט שמעקן די ריח ווען ער עסט עס ווען ער טרינקט עס וואס טייטש ווען מען טרינקט עס זאל די נאז זיין פארשטאפט צווייטע פשט זאגט רש"י אז נאכן טרינקען זאל מען פארשטאפן די אויערן מיט די נאז אז די ריח זאל נישט ארויס גיין פון זיין גוף כולי ולישתי אזוי זאל מען עס טרינקען וכי מפנה און ווען מען גייט ארויס נאכדעם מאכן די נקבים איז מפנה אפשיחה דדיקלא זאל מען ארויס גיין לעבן צווייגלעך פון א דיקל בוים וואס מען האט עוקר געווען דאס איז די רפואה אויף דעם ווייטער זאגט די גמרא מען האט געזען די משנה ושותין אבוברואה מאי אבוברואה וואס איז דאס אבוברואה זאגט די גמרא, חומטריא, וואס איז חומטריא? מאי חומטריא? חוטרא יחידאה, א שטעקן, וואס טייטש אזא סארט האלץ וואס וואקסט, וואס האט נישט קיין צווייגלעך אויף דעם, ס'וואקסט אזא בוים, א האלץ אליין, א גראדע האלץ אן קיין צווייגלעך, דאס איז דאס די אבוברואה, למאי עבדי לה, וואס טוט מען מיט דעם? וואס טייטש וואסערע רפואה איז דאס? לגילויא, טאמער איינער טרינקט אויפגעדעקטע וואסער, וואס אין א וואסער וואס איז אויפגעדעקט, שטייט שוין אין ברכות אז מען דארף אלעמאל מורא האבן אז א שלאנג האט אריינגעלייגט אין דעם א סם, איז טאמער איינער טרינקט די וואסער וואס א שלאנג האט אריינגעלייגט אין דעם די גיפט די סם, איז אויף דעם איז די רפואה די חומטריא די אבוברואה פון די משנה, ואי לא, טאמער איינער האט נישט די רפואה, וואס איז א צווייטע רפואה אויף דעם, לייתי חמשא כלילי, זאל מען נעמען פינף ורדים ראוזעס, וחמשא כוסתא דשיכרא, און פינף גלעזער ביר, ונישלוקינהו בהדי הדדי, און מען זאל עס אויפקאכן צוזאמען,

האט זי אויפגעקאכט מיט איין גלעזל ביר, שלקה האט זי עס אויפגעקאכט, ואשקיתיה, און זי האט אים געגעבן דאס צו טרינקען, ושגרא תנורא, ס'האט זיך נישט געענדיגט דא די סגולה, זי האט אויפגעהייצט אן אויוון, וגרפתיה, און זי האט אראפגענומען די קוילן, ואותביתיה לבינתא בגוויה, און זי האט ארויפגעלייגט א לבנה אויף דעם אויוון, וואס טייטש זי האט געוואלט דער מענטש זאל זיך אוועקזעצן אויף דעם אויוון, וואס מ'האט יעצט אויפגעקאכט, קען מען דאך נישט זיצן אויף א אויפגעקאכטע אויוון, האט זי קודם אראפגענומען די קוילן, ארויפגעלייגט א לבנה, די לבנה זאל זיין אביסל קיל, זאל זיצן אויף דעם לבנה, און נפק כהוצא ירקא, און ער האט זיך אוועק געזעצט און עס איז ארויס געקומען פון אים אזא גרינע שטראך אזוי ווי א לולב בלעטל וואס טייטש די גיפט פון די שלאנג האט ער געגעבן א שפיי אויס האט טאקע געהאלפן ברענגט די גמרא נאך א רפואה אויף די מחלה אויף איינער וואס טרינקט מים מגולים רב אויא אמר רביעתא דחלבא מעיזא חיורתא מען זאל טרינקען א פערטל לוג פון מילך פון א ווייסע ציג רב הונא בר יהודה אמר לייתי אתרוגא חליתא מען זאל ברענגען א זיסן אתרוג ולחייקיה מאכן דעם א לעכל, ולימלייה דובשא און אריינלייגן דעם האניג, ולותבה בי מיללי דנורא, און לייגן די אתרוג מיט די האניג אויף קוילן, דאס אזוי בראטן, וליכליה און אזוי עסט מען דאס, דאס איז אויך די רפואה. רבי חנינא אמר. רבי חנינא זאגט, מי רגליים בני ארבעים יום, מען נעמט מי רגליים וואס איז אדער פֿערציק טאג אלט, אדער איז דא וואס זאגן אלס פשט אז ס'קומט פון א תינוק וואס איז פֿערציק טאג אלט, על כל פנים מען נעמט די מי רגליים איז אזוי, ברזינא, א ביסל, א קליין גלעזל, פון די מי רגליים, איז לזיבורא, איז דאס א רפואה אויף איינער וואס האט אים געשטאכן אזא סארט בין. רביעא, א פערטל לוג פון די מי רגליים איז א רפואה לעקרבא, איינער וואס האט אים געשטאכן געביסן אן עקרב, פלגא ריבעא לגילויא, א האלבע לוג פון דעם איז א רפואה פאר איינער וואס האט טאקע געטרינקען די מים מגולים, ריבעא, אז מען טרינקט א גאנצע לוג פון די מי רגליים איז אפילו לכשפים מעלו, העלפט עס אפילו קעגן כישוף, אמר רבי יוחנן, האט רבי יוחנן געזאגט, אניגרון, דאס איז וואסער וואס מען האט געקאכט אין דעם ספינעטש תרד, ואבנגר, דאס איז וואסער וואס מען האט געקאכט אין דעם א געוויסע גראז וואס הייסט באנגערע זאגט רש"י, ותירייקה, און דאס איז וואסער וואס מען האט געקאכט אין דעם א געוויסע געוויקס, באלסעמאון, איז מעלו בין לגילויא בין לכשפים, דאס העלפט סיי אויב איינער האט געטרינקען מים מגולים, ס'טייטש מיט גיפט פון א שלאנג, און סיי אויף כישוף העלפט עס אויך. זאגט די גמרא ווייטער האי מאן דבלע חיויא איינעם וואס האט איינגעשלינגען א גאנצע שלאנג, לוכליה כשותא במילחא, זאלן זיינע חברים אים מאכיל זיין, מען זאל אים אריינשטופן אין מויל, כשותא האבן מיר געזען דאס איז האפס, אזא זאך וואס מען מאכט פון דעם ביר, צוזאמען מיט זאלץ, ולירהטיה תלתא מילי און מען זאל לויפן מיט אים האט דאך נישט קיין כח ווייל ער איז דאך שוואך געווארן איז מען זאל אים מאכן לויפן דריי מיל און דאס איז גורם ער זאל אויסגעהיילט ווערן פארציילט די גמרא רב שימי בר אשי חזייה לההוא גברא דבלע חיויא רב שימי בר אשי האט געזען א מענטש ווי ער שלינגט איין א שלאנג אידמי ליה כפרשא האט ער זיך פארשטעלט ווי א פרש ווי א גרויסע גיבור וואס רייט אויף א פערד וואס טייטש ער האט געמאכט אז יענער זאל מורא האבן פון אים אוכליה כשותא במילחא ער האט אים געגעבן צו עסן די כשותא מיט זאלץ וארהטיה קמיה תלתא מילי, איז טאקע געלאפן מיט אים דריי מיל, ונפק מיניה גובי גובי, און די שלאנג איז ארויסגעקומען פון אים אויף פיצלעך אויף שטיקלעך, וואס טייטש די פחד וואס ער האט געהאט פון רב שימי בר אשי וואס איז געווען פארשטעלט ווי די גרויסע גיבור אויפן פערד, צוזאמען מיט דאס וואס ער האט אים געגעבן צו עסן די כשותא במילחא, און צוזאמען מיט דעם וואס ער האט געלאפן מיט אים דריי מיל, האט גורם געווען אז די שלאנג זאל שטארבן, וואס טייטש זיין גוף איז נתחמם געווארן,

זאל נעמען אן עובר פון א ווייסע חמור, וליקרעיה, און ער זאל עס צערייסן, ולותביה עילויה, און ער זאל עס לייגן אויף זיך, והני מילי דלא אישתכח טריפה, דאס איז נאר טאמער די מאמע איז נישט קיין טריפה, נאר דעמאלטס העלפט די רפואה, טאמער אבער מען בודק שפעטער די מאמע און מען זעט אז די מאמע איז א טריפה, העלפט נישט די רפואה. פארציילט די גמרא א מעשה, ההוא בר קשא דפומבדיתא, ס'איז געווען איינער וואס איז געווען א ממונה מטעם המלכות, איז געווען א איינגעשטעלטער ביים מלכות,

האט מען ווייטער געזוכט, הואי חדא בההוא גיסא דפומבדיתא, זענען זיי געוואויר געווארן אז ס'איז נאך דא נאך איין מעוברת א חמור מעוברת די אנדערע זייט פומבדיתא, אבער עד דאזלי מייתי לה אכלה אריה, ביז זיי זענען אנגעקומען אהין האט א לייב פארצוקט דעם חמור ס'איז גארנישט געבליבן פון אים, איז אמר להו אביי האט אביי זיי געזאגט דילמא חיויא דרבנן טרקיה, לכאורה א שלאנג פון די חכמים האט אים געביסן, דלית ליה אסותא, וואס אויף דעם איז נישט דא קיין רפואה, דכתיב וואס שטייט אין פסוק ופורץ גדר ישכנו נחש, איינער וואס א פורץ גדר איז עובר אויף א תקנת חכמים, איז זיין עונש אז ישכנו נחש א שלאנג זאל אים בייסן, און ער וועט נישט קענען אויסגעהיילט ווערן פון דעם, און ממילא האט אביי געזאגט, דער איינגעשטעלטער פון פומבדיתא האט זעכער עובר געווען אויף דברי חכמים, און דערפאר האט אים א שלאנג געביסן און מען האט טאקע נישט געקענט טרעפן א רפואה. אמרו ליה האט מען טאקע געזאגט פאר אביי, אין רבי, יא ביסט גערעכט, דכי נח נפשיה דרב, ווייל ווען רב איז אוועק פון די וועלט, גזר רב יצחק בר ביסנא דליכא דלימטייה אסא וגידמי לבי הילולא בטבלא, האט רב יצחק בר ביסנא גוזר געווען אז אמאליגע צייטן ביי די חתונות פלעגט מען ברענגען הדסים מיט דעקל בלעטלעך כדי צו משמח זיין די חתן כלה, און מען האט פאר די הדסים וואס מען האט געפירט צום חתונה האט מען פאר דעם געקלאפט מיט אזעלכע פויקן און מיט אזעלכע גלעקלעך, איז רב יצחק בר ביסנא האט גוזר געווען מען זאל נישט קלאפן מיט די פויקן מיט די גלעקלעך אלס צער אויף דעם וואס רב איז אוועק, ואזל איהו אמטי אסא וגידמי לבי הילולא בטבלא, און ער האט זיך יא באנוצט מיט די פויקן די גלעקלעך האט עובר געווען אויף דברי חכמים, טרקיה חיויא ומית, איז טאקע געקומען א שלאנג און ער האט אים געביסן און יענער געשטארבן און מען האט טאקע נישט געקענט טרעפן א רפואה.